זאגט די הייליגע גמרא, ווי האלט מיר? מ ח עמוד ב, מאכטס פלאץ פאר יענקי, ביסט קאמפארטעבל? יענקוש, קיין קיין צומישעניש, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, אונז האבן געלערנט מ ח, וואס מיינט זיך אדער? דער עולם האט עס, מ ח עמוד ב, די איך ווייס צוואַנציק שורות פון אויבן בערך, תנו רבנן די רבנן געלערנט סדר ברכת המזון כך היא, וואס איז די סדר פון ברכת המזון, ברכה ראשונה ברכת הזן, די ערשטע ברכה איז ברכת הזן שניה איז ברכת הארץ, דאס איז די ברכה פון נודה לך און דאנק דער אייבערשטן אויף. די גוטע לאנד ארץ ישראל שלישית איז בונה ירושלים און די נוסח הברכה האט זיך געטוישט. ס'איז די גמרא גייט ברענגען ראיות פון פסוקים אז מען דארף דערמאנען ירושלים ווילאנג מען האט געהאט א בית המקדש האט מען געדאנקט דעם אייבערשטן אויף דעם וואס אונז האמיר א בית המקדש איינמאל דער בית המקדש איז חרוב געווארן איז איז איז ירושלים איז חרוב געווארן איז עס געווארן א ביקוש רחמים רחם נא אז מען בעט דער אייבערשטער זאל אויפבויען ירושלים.

וואס דאס זאגן אונז אין די מיט, און ס'איז תוס' האט א שמועס אז ס'איז געווען וואס האבן געזאגט א גירסא אנשטאט זיי האבן געהאלטן אז מ'טאר נישט זאגן רחם אין שבת ווייל רחם איז, רש"י דערמאנט עס אויך ברמז, ווייל רחם איז א נוסח פון בעטן רחמנות און שבת איז אפשר נישט אזא ענין פון בעטן האט מען געטוישט צו נחמנו ס'איז א אנדערע מין נוסח און תוס' טענה'ט אז סך הכל האסטו מחליף פרה בחמור געווען רחם מיט נחם איז בערך די זעלבע ביידע זענען א לשון און מ'מעג און תוס' זאגט אז ווער ס'טוישט איז מנהג שטות הוא, ס'א מנהג שטות ווער ס'טוישט די נוסח הברכה פון די וואכן. האמער געהאט תנא קמא, אונז גיימיר דא האבן דרײַ שיטות וועלמיר האלטן קאפ, האמער געהאט תנא קמא וואס זאגט אז וואס? אז רצה זאגען אונז אינמיטן די ברכה פון רחם אזוי ווי אונז טוען מיר ר' אליעזר אומר רצה לאומרה בנחמה אומרה. אז ער וויל עס זאגן אזוי ווי אונז טוהן מיר ביי רחם זאל ער זאגן אויב וויל ער זאגן בברכת הארץ ערגעץ אינמיטן דארטן ועל הכל אדער נודה לך קען ער עס דארט זאגן אומרה קען ער עס זאגן בברכה שתקנו חכמים ביבנה אויב וויל עס זאגן אינמיטן הטוב והמטיב עפעס אומרה אז די רצה איז אפשענעל ווי א מענטש וויל א מורא'דיגע חידוש ווי א מענטש וויל קען ער אריינרוקן דעם רצה חכמים אומרים חכמים זאגן דאס איז די דריטע שיטה אז אינו אומרה אלא בנחמה בלבד אז א מענטש מוז עס זאגן דווקא ק, ביי ביי נחמה דאס איז רחם, יעצט איין נקודה וואס כ'האב פארגעסן צוצולייגן אז פון ר' לעזער אז מ'קוקט אריין גוט ר' לעזער זאגט מ'קען עס זאגן דא מ'קען עס זאגן דארט מ'קען עס זאגן דא מ'קען עס זאגן דארט אבער איין ברכה לאזט ער אויס די ערשטע ברכה פון הזן דארטן זאגט ער מ'זאל נישט אריינלייגן קיין רצה שטייט אין די ראשונים ס'איז א ברכה וואס הייבט זיך אן בברוך ס'ענדיגט זיך בברוך איז עס א ברכה וואס איז א שטיק. די ברכה זאל מען נישט מאדיפייען, מ'זאל נישט אריינלייגן קיין נייע זאכן, און פון נודה ביז נאך הטוב והמטיב, דארט קענסטו אריינלייגן רצה. צוריק צו די חכמים, חכמים זאגן אז אינו אומרה אלא בנחמה בלבד אז מ'לייגט די רצה אזוי ווי אונז טוהן מיר אינמיטן די ברכה פון רחם. פרעגט די גמרא חכמים היינו תנא קמא, ס'איז דאך די זעלבע שיטה, ווייל וואס האט תנא קמא געזאגט, ואומר קדושת היום באמצע. תירץ איז איכא בינייהו דיעבד, די חכמים האלטן אז אויב האב איך אויסגעלאזט רצה, איך האב עס נישט געזאגט בנחמה, איז עס מעכב איך דארף צוריק גיין דארף איבער בענטשן אזוי ווי אונז טוהן מיר תנא קמא האלט אז ס'איז נאר לכתחילה אין די מצוה מן המובחר מארגן ר' לעזער אבער ס'איז נישט מעכב תנו רבנן די רבנן געלערנט מנין לברכת המזון מן התורה ווי טרעף איך א רמז אונז ווייסן מיר דאך די ערשטע דריי ברכות גראדע פון די ברייתא גייט אויסזען אז אפילו די ברכה איז אויך מן התורה על כל פנים ווי טרעפט מען ברכת המזון מרומז אין די תורה שנאמר שנאמר וואס שטייט פסוק ואכלת ושבעת וברכת סאו אביסל כ'האב עס נעכטן דערמאנט ברמז באט אביסל קלארער אויסצושמועסן איז די רשב"א שטעלט עס זייער שיין אוועק אונז ווייסן מיר אז ברכת המזון איז מדאורייתא למעשה האמיר נעכטן געהאט א שמועס משה תיקן יהושע תיקן דוד תיקן שלמה תיקן אז די ברכה איז נתקן געווארן טרו אוט דורכאויס די יארן סאו וואס האט מען געגעבן ביים בארג סיני וואס האט מען נישט געגעבן ביים בארג סיני די תירוץ איז אז ביים בארג סיני האט מען געזאגט וועלכע טאלקינג פוינטס, וועלכע נקודות דארפן דערמאנט ווערן אין וועלכע דארפן דערמאנט ווערן אין בענטשן, סאו מ'דארף רעדן פון הזן, ואכלת ושבעת וברכת, די גמרא גייט דארשענען פון די פסוקים וואס איז די אינהאלט פון די וברכת, דארף רעדן די אייבערשטער שפייזט, דער אייבערשטער געבט אונז א לאנד וכו' וכו' וכו', די אלע זאכן וואס גיימיר יעצט זעהן, אבער מיט די צייט. שטאטס יעדער זאל זיך אליין מאכן זיין נוסח וואס זאל כולל זיין די אלע זאכן וואס מען דארף דערמאנען, האט מען אנגעהויבן מתקן זיין א קביעות'דיגע נוסח, משה רבינו האט געמאכט א נוסח, יהושע, אבער די יסוד איז נאך אלץ א דאורייתא'דיגע דין אז די און די נקודות דארף ארויס געברענגט ווערן אין בענטשן, אזוי זאגט דער רשב"א, מיט דעם וועט מען בעסער פארשטיין די יעצטיגע ברייתא, תנו רבנן די רבנן געלערנט מנין לברכת המזון מן התורה, ווי ווייס איך די נקודות וואס איך דארף. די עצם מצוה פון ברכת פון פון ברכת המזון שנאמר ואכלת ושבעת וברכת דרש'ט די גמרא זו ברכת הזון אז די ואכלת ושבעת ביסט זאט וברכת בענטשטו דעם אייבערשטן סאו די ברכה איז די ברכה אויף דיין זאטקייט יא דאס מיינט ברכת הזון אויף דעם אויף די מזון וואס האט מיך געשפייזט את השם אלקיך זו ברכת הזימון און ווי די מהרש"א זאגט אז די עיקר ברכת הזימון איז מיט צען זאג איך דאך נברך. אלקינו, סאו את ה' אלקיך, איך לויב דעם אייבערשטן, דאס איז די נברך אלקינו, וואס איז נאך ברכת הזימון על הארץ, איז דאך פשוט זו ברכת הארץ, אז איך דאנק דעם אייבערשטן אויף ארץ ישראל, הטובה זו בונה ירושלים, ירושלים ווערט אלץ אנגערופן טובה, די בעסטע שטאט אין די וועלט איז ירושלים, וכן הוא אומר, די גמרא ברענגט עס פון א פסוק, ההר הטוב הזה והלבנון, גייט ארויף אויף ירושלים, אשר נתן לך, וואס די פסוק זאגט ווייטער דאס איז זו הטוב והמיטב, דאס גייט ארויף נתינה, זאגן די מפרשים, איז כל הנותן בעין יפה נותן, די ענין פון נתינה איז אלץ א ענין פון הטבה, ס'איז א ענין פון טוב, ווען א מענטש גיבט, א געבעדיגע מענטש, ווען מ'באקומט א מתנה איז עס א. איז עס א א גוטע זאך, דאס מיינט הטוב והמיטב. אשר נתן לך זו הטוב והמיטב, איז למעשה אויב מען קוקט אריין זעט מען אז די ברייתא האט געדרש'נט א א פסוק, א באזונדערע פסוק אויף הטוב והמיטב, סאו די ברייתא לערנט אנדערש ווי אונז האבן געהאט אין די פריערדיגע סוגיא נעכטן אז הטוב והמיטב איז נתקן געווארן דורך שפעטערדיגע חכמים, דורך די חכמי חכמים שביבנה. אויף דעם וואס מען האט באגראבן די הרוגי ביתר. גייען מיר ווייטער, אין לי אלא לאחריו ווייס איך נאר אז מען דארף מאכן ברכת המזון לפניו מנין, ווי ווייס איך אז מען דארף מאכן א פארברכה, גייט יעצט די גמרא ברענגען פארשידענע דרשות אמרת קל וחומר די ערשטע מהלך איז אז איך האב א קל וחומר מה דאך כשהוא שבע מברך דאנק איך דעם אייבערשטן אויף מיין זאטקייט, איז אזוי טייטשט רשי כשהוא רעב לא כל שכן א מענטש דארף דאנקן דעם אייבערשטן אויף זיין זאטקייט, ס'איז אינטערעסאנט איך האב געהאט א זיידן האב איך נעכטן געהערט. ביי די ביי די שבעה וואס איז געווען אין סיביר און איז געווען אזוי הונגעריג אז יעדן טאג ווען ער פלעגט אויפשטיין פלעגט ער זאגן הייליגע באשעפער איך דאנק דיך אז איך בין הונגעריג ווייל די מענטשן האבן שוין נישט געשפירט קיין הונגער זיי זענען שוין געווען זיי האבן שוין געהאלטן דערנאך על כל פנים פון רשי זעט אויס אז די ענין פון הונגער איז א זאך וואס מען דארף דאנקן דעם אייבערשטן און ס'ברענגט אויך ארויס די שבח אז איך בין מער אנגעוויזן אויף די עסן עס איז א קל וחומר מה דאך נאכדעם וואס איך בין שוין זאט איך בין שוין א געהאלפענער דאנק איך דעם אייבערשטן, איז ווען איך דארף צוקומען צום אייבערשטן איך לא כל שכן. רבי אומר, גייען מיר דא האבן פארשידענע מהלכים אבער מען דארף נישט צוקומען, כדי צו קענען מחייב זיין מיט א ברכה לפניו דארף איך נישט צוקומען צו קיין קל וחומר, נאר ס'האט דרשות אדער אסמכתות פון פסוקים, רבי אומר אינו צריך ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזן. אבל ברכת הזימון, אנדערש ווי אונז האבן מיר אויבן אויך אריינגעלייגט אין די ווערטער השם אלקיך, האבן מיר אונז אריינגעלייגט אז דאס גייט ארויף אויף ברכת הזימון, טענה'ט יעצט רבי אז ניין, פאר ווער ס'געדענקט האבן מיר דאך געהאט די דרש, וויאזוי ארבעט ברכת הזימון, מגדלו לה' איתי, יא איך וועל לויבן איתי איז מיט מיר, דאס איז לשון יחיד, גדלו, צוויי, גדלו איז א לשון רבים, וועט לויבן דעם אייבערשטן איתי מיט מיר, דאס איז זימון, דאס איז דריי, האב איך שוין א פסוק, על הארץ, זו ברכת הארץ, הטובה זו בונה ירושלים וכן הוא אומר הטוב הזה והלבנון דאס איז די זעלבע דרש ווי פריער. הטוב והמיטב זאגט ער האב איך נישט קיין פסוק נאר ביבנה תקנוה. אין לי אלא לאחריו ווייס איך ביז דערווייל האבן מיר אונז אלעס שיין אויסגערעפט נאר אויף דא וויל ער צוקומען ער וויל דאך צוקומען צו א ברכה פון לפניו וואס זאל נישט דארפן דעם קל וחומר אין לי אלא לאחריו לפניו מנין תלמוד לומר אשר נתן לך ער דארף דאך שוין נישט די אשר נתן לך פריער האט מען גענוצט די אשר נתן לך פאר הטוב והמיטב אונז האמיר אויסגעשמועסט אז נתינה איז א ענין פון הטוב והמטיב. יעצט וואס ער זאגט אז ס'איז ביבנה תקנוה איז די אשר נתן לך בלייבט אים פריי. איז אשר נתן לך דרש'ט ער אז ס'גייט ארויף אויף ברכה לפניו אז מ'דארף מאכן א פארברכה. וויאזוי די ארבעט די דרש משנתן לך? פון די מינוט וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן דעם כיכר, דעם ברויט, יא, אשר נתן לך, דער אייבערשטער האט דיר עס געגעבן נאך פאר דו עסט עס, זאלסטו מאכן די ברכה. מילא האט ער אויך א פסוק פון וואו ער לערנט ארויס ברכה לפניו, און ער דארף נישט צוקומען צו די קל וחומר, אז מה דאך ווען איך בין זאט, מאך איך א א נאך ברכה, איז אוודאי לפניו. רבי יצחק אומר אינו צריך, איך האלט יעצט ביי די דריטע דרש, די דריטע וועג וויאזוי איך גיי ארויסלערנען אז א מענטש דארף מאכן א ברכה לפניו, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק וברך את לחמך ואת מימיך, אל תקרי וברך, אז דער אייבערשטער וועט בענטשן, אלא וברך, דו זאלסט בענטשן, ואימת קרוי לחם, קודם שיאכלנו, איינמאל א מענטש צוקייעט זיין ברויט איז עס שוין נישט קיין ברויט, ס'איז שוין פארט פון זיין דיידזשעסטיוו סיסטעם, נו וואס דען, ברך את לחמך, זאלסט מאכן א ברכה אויף דיין ברויט, דאס איז קודם, יא, אין אנדערע ווערטער, ער קומט שולל זיין אז ברך את לחמך מיינט נישט נאכאמאל ברכת המזון, ווייל ווען כ'האלט ביי ברכת המזון איז שוין נישט ברך את לחמך, איז ברך את שביעתך, קענסט בענטשן דיין זאטקייט, אבער ס'נישט דא דא קיין ברויט צו בענטשן, די ברויט איז גאן, מילא אז ס'שטייט דא ברך את לחמך מוז עס מיינען. א ברכה פון לפניו א פארברכה און חנה אויף דעם ברויט. איז דאס געווען אונזער דריטע לימוד אויף א ברכה לפניו. די ערשטע איז געווען א קל וחומר און נאך האבן מיר געהאט צוויי פסוקים. רבי נתן אומר אינו צריך. יעצט קומט זייער א אינטערעסאנטע דרש. הרי הוא אומר, די פסוק פארציילט אונז כבואכם העיר. סאו וואס איז געווען דארט די מעשה? די מעשה איז געווען אז שמואל, דער שמואל הנביא איז געגאנגען זאלבן שאול. שאול איז געווען דער ערשטער קעניג, דער ערשטער מלך ישראל. און ער איז אים געגאנגען זאלבן. ער איז אנגעקומען אין שטאט האט ער געטראפן דארט מיידלעך. האט ער זיי געפרעגט ווי קען איך טרעפן שאול? און די פסוק וואס אונז גייען מיר דא האבן איז די פסוק וואס די מיידלעך ענטפערן פאר פאר שמואל, זיי געבן אים דירעקשאנס ווי ער קען טרעפן שאול, כבואכם העיר, וועסט אריינקומען אין שטאט כן תמצאון אותו וועסט אים טרעפן, אבער מאך זיכער אים צו טרעפן בטרם יעלה הבמתה לאכול, פאר ער גייט עסן די גייט ארויף אויפן במה. שעכטן א קרבן און נאכדעם עסן די קרבן כי לא יאכל העם עד בואו, ווייל די פאלק גייט נישט עסן דעם קרבן ביז יעדער קומט, אדער ער קומט, כ'געדענק נישט פונקטליך וויאזוי מ'טייטשט דעם פסוק, על כל פנים, כי הוא יברך, אה, לכאורה ביז ער קומט, כי הוא יברך הזבח, ווייל ער איז דער וואס דארף מאכן די ברכה, בקיצור איינמאל ער איז אויפן במה גייט עס זיין א לענגערע פראסידשער, ס'גייט נעמען צייט, מילא דו מאך זיכער צו כאפן שאול. פאר די קרבן כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקרואים און נאכדעם וואס ער וועט מאכן די ברכה נאכדעם וועט מען קענען נאכדעם וועט מען קענען עסן סאו דא האט מען געהאט א פסוק וואס האט אריינגעלייגט מורא'דיג אסאך דיטעילס מיט א גאנ די מיידלעך האבן געענטפערט די גאנצע פראסידזשור פון די קרבן און ער קומט יא און ער קומט נישט און מען דארף מאכן א ברכה און מען דארף נישט מאכן א ברכה ווען ס'איז נישט נוגע בעצם צו די פשוט'ע שאלה וואו איז וואו איז שאול. איך האב געהאט זייער א סימפל שאלה וואו איז שאול זאג מיר זיין אדרעס וואו איך גיי און שוין וואס די אריכות הדברים א גאנצע מעשה פרעגט די גמרא וכל כך למה פארוואס האבן זיי צוזאמגעדאבערט אזוי פיל מיט אינפארמעישן וואס איז נישט וויכטיג ענטפערט די גמרא לפי שהנשים דברניות הן פרויען האבן ליב צו פלאפלען ס'איז פשוט די הייליגע נעיטשער אז ווען מ'פרעגט א שאלה פון א פרוי גייט מיטקומען אסאך אינפארמעישן וואס איז נישט אזוי נוגע לענין אבער וואס איז אונז נוגע איז אז ס'איז געווען כי הוא יברך הזבח אז פארן עסן דעם קרבן האט ער געמאכט א ברכה, לערנט מען ארויס אז מען דארף מאכן א פאר ברכה, און רש"י דאן קען אריינקוקן און זאגן וואס איז געווען די ברכה, ברוך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הזבח, אוודאי איז נישט געווען קיין המוציא, מען מאכט נישט קיין המוציא פאר קרבן. די מהרש"א פרעגט, אויב די ברכה איז אשר קדשנו במצוותיו איז דאך עס א ברכת המצוה, עס איז נישט קיין ברכת ה ברכת הנהנין, און אונז מיר גייען ווייטער. עס איז פארהאן איין תירוץ פארוואס איך האב די אריכות אינעם פסוק, איז ווייל פרויען רעדן אסאך. שמואל אמר, כדי להסתכל ביופיו של שאול. שאול איז געווען מורא'דיג א שיינער מענטש, און די מיידלעך האבן געזוכט צו רעדן ווי לענגער מיט אים כדי צו קענען באאבאכטן זיין שיינקייט, דכתיב שטייט א פסוק משכמו ומעלה גבוה מכל העם, ער איז געווען העכער און שענער, אדער הויעכקייט מיינט שיינקייט קען מען זאגן, איז ער איז געווען שענער פון אלע מענטשן, און וועגן דעם האבן זיי געזוכט צו רעדן מיט אים ווי לענגער. ס'דא א תשובה. פון רבי'ן אז פרויען מעגן קוקן אויף מענער אז ס'ארבעט נישט אויף פארקערט. איך בין נייגעריג ווער ברענגט די גמרא ווייל דאס איז ממש א בפירוש'ע ראיה. די גמרא זאגט אז זיי האבן געוואלט מסתכל זיין אויף די שיינקייט פון שאול. ורבי יוחנן אומר לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה. דאס איז מורא'דיג אינטערעסאנטע זאך. פשט איז אזוי, שמואל איז געווען דער נביא זאגט רש"י, און ווילאנג ער איז געווען ווילאנג ס'איז נישט געווען קיין מלך, ווילאנג שאול איז נישט געווארן קעניג, איז ער געווען די מנהיג ישראל. שמואל האט געוואלט גיין זאלבן שאול, האט ער געוואלט איבערגעגעבן זיין אייגענע מלוכה, זיין אייגענע הנהגה האט ער געוואלט איבערגעבן פאר שאול, אבער ס'איז נאכנישט געקומען די ריכטיגע צייט, מילא האט דער אייבערשטער אזוי מסבב געווען אז די פרויען זאלן רעדן איבעריג און לאנג, ווייל ס'איז נאך דא דא כמלוא נימא, אפילו סעקונדעס, ווילאנג ס'איז נישט אנגעקומען די ריכטיגע מינוט וואס ער דארף טרעפן שאול, גייט שאול נישט ווערן קעניג. האמער געענדיגט די פארשידענע לימודים אדער די קל וחומר פון וואו איך ווייס אז. א מענטש דארף מאכן א ברכה לפניו, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אין לי אלא ברכת המזון, איך ווייס נאר אז א מענטש דארף בענטשן נאכן עסן ברכת התורה מנין ווי ווייס איך אז א מענטש דארף זאגן ברכת התורה אמר רבי ישמעאל קל וחומר על חיי שעה מברך, אויף עסן וואס געבט לעבן פאר א מענטש וואס איז א גשמיות'דיגע לעבן דארף מען מאכן א ברכה על חיי עולם הבא לא כל שכן רבי חייא בר נחמני תלמידו של רבי ישמעאל אומר משום רבי ישמעאל אינו צריך דארף נישט צוקומען צו די קל וחומר הרי הוא אומר על הארץ הטובה אשר נתן לך. שטייט די לשון פון הטובה אין די פרשה פון ברכת המזון להלן הוא אומר ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוות אנטשולדיגט שטייט די לשון אשר נתן לך אז אז איך דאנק דעם אייבערשטן אויף א נתינה און וואס מיינט נתינה שטייט אויך ואתנה לך את לוחות זעט מען אז די תורה דאס מיינט אשר נתן לך. מילא דארף איך מאכן ברכת התורה רבי מאיר אומר ומנין, א נייע גמרא, רבי מאיר אומר ומנין כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה, פונקט אזוי ווי יעדער פארשטייט אז מען דארף לויבן דעם אייבערשטן אויף א גוטע זאך, דארף מען אויך לויבן חלילה ווען ס'געשענט א געשעט א שלעכטע זאך, ווייל אלעס איז בעצם לטובה, תלמוד לומר אשר נתן לך השם אלקיך, אלעס וואס דער אייבערשטער ווארפט אויף דיך, צו ס'איז גוט צו ס'איז שלעכט, דו דארפסט אים דאנקן דיינך, בכל דין שדנך, סיי וועלכע דין דער אייבערשטער ווארפט אויף דיר זאלסטו אים לויבן בין מדה טובה און בין מדת פורענות. גייט יעצט די גמרא צוריק צו די דרשות לגבי ברכת התורה, וואס די גמרא האט יעצט געזאגט א קל וחומר, רבי יהודה בן בתירה אומר אינו צריך דארף נישט צוקומען צו די קל וחומר, הרי הוא אומר, שטייט אין פסוק טובה הטובה, אין אנדערע ווערטער ס'וואלט געקענט שטיין על הארץ הטובה, ס'וואלט. וואלט געקענט שטיין על הארץ הטובה. וואס די הטובה? טובה זו תורה. וכן הוא אומר כי לקח טוב נתתי לכם איז הטובה זו בנין ירושלים. מילא על הארץ הטובה האב איך צוויי דרשות אויף הטובה. פון הטובה נעם איך ארויס צוויי זאכן. איינס איז איך דארף דאנקן דעם אייבערשטן אויף.

שחתמת בבשרנו, רבי יוסי אומר צריך שיזכור בה תורה, דעם זאגט מען ועל תורתך שלמדתנו, פארוואס ווייל גאנץ גאנצע ארץ, פארוואס האבען אונז א ארץ ישראל, בזכות הברית און בזכות התורה, מילא אז איך דאנק דעם אייבערשטן על הארץ הטובה דארף איך צוקומען דערצו דורך ברית, דורך תורה, פלימו אומר צריך שיקדים ברית לתורה, און מען דארף מקדים זיין קודם רעדן פון ברית און נאכדעם דארף מען רעדן פון תורה, שזו נתנה בשלש בריתות די תורה. איז געגעבן געווארן בשלש בריתות וזו ע, אבער מילה איז ניתנה בי"ג בריתות, ס'איז דא דרײַצן מאל די ווארט ברית אין די פרשה פון מילה, וועגן דעם דערמאן איך עס קודם. קיצור תורה איז בעצם מער ווי מילה, יא תורה איז דאך ותלמוד תורה כנגד כולם, אבער לגבי זוכה זיין צו ארץ ישראל, וואס ארץ ישראל איז א חלק פונעם ברית וואס דער אייבערשטער האט צוגע געמאכט א בונד אז ער גייט אונז געבן דאס לאנד, וועל איך מקדים זיין ברית, ווייל ביי א ברית האב איך י"ג מאל די ווארט ברית און און און ביי תורה נאר דריי. רבי אבא אומר צריך שיאמר בה הודאה תחילה וסוף, אונז אונזער נוסח איז טאקע אזוי, מען הייבט אן מיט די נוסח, עס דארף זיין א הודאה, הייבט מען אן מיט די נוסח פון נודה לך, נאכדעם זאג איך ווייטער אנחנו מודים לך. יא שטימט. האב איך צוויי מאל תחילה וסוף האב איך צוויי מאל די לשון פון הודאה אין בענטשן. והפוחת לא יפחות מאלף. מינימום דארף מען איינמאל. וכל הפוחת מאלף הרי זה מגונה וכל החותם. ס'געווען עפעס א גרייזיגע נוסח זאגט די גמרא. ס'געווען עפעס א נוסח פון ענדיגן מנחיל ארצות בברכת הארץ. אז די ברכת הארץ, די ברכה פון על הארץ ועל המזון פלעגט מען ענדיגן מיט די לשון פון מנחיל ארצות. אדער אין מושיע ישראל בבונה ירושלים. הרי זה בור. זאגט די גמרא ס'איז א עם הארצ. ש לשון. פארוואס וואס איז די פראבלעם פון מושיע ישראל וועט מען זעהן שפעטער אין די גמרא, אבער די פראבלעם פון מנחיל ארצות זאגן זיי ווייל מנחיל ארצות איז א לשון אז דער אייבערשטער גיבט לענדער, ער איז מנחיל ארצות און דאס גייט נישט ארויף דווקא אויף אידן, עס גייט דאך ארויף אויך אויף אלע לענדער וואס דער אייבערשטער איז מנחיל ארצות און אונז זוכן מיר נישט די שבחים, אונז וויל מען נאר רעדן. פון ארץ ישראל. כל שאינו אומר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים לא יצא ידי חובתו אזוי וואס האט מען געזען אויבן. מסייע ליה לרבי אילעא, דאמר רבי אילעא אמר רבי יעקב בר אחא משום רבינו, כל שאינו אומר ברית ותורה בברכת הארץ, און מלכות בית דוד בבונה ירושלים לא יצא ידי חובתו, האט ער נישט זוכה געווען ידי חובתו, ווען מען בענטשט, איז מען מתפלל, מען בעט, מען זאל זוכה זיין צו מלכות בית דוד, מלכות צו בויען ירושלים, במהרה בימינו אמן, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.